א גוטן ערב שבת, האלטן דא פרשת אמור, די התחלה פון די פרשה רעדט זיך פון די מצוה, די איסור, פון א כהן זיך מטמא צו זיין צו א מת, חילוקים וועגן דעם פון א כהן גדול, א כהן הדיוט, אבער על כל פנים די ענין אז א כהן זאל נישט גיין אפילו מטמא זיין צו א מת וואס איז נישט זיין קרוב. דאס מיינט אז אונז ווילן אביסל אזוי ווי עס איז די סדר צו לערנען די זוהר אן איין פרשה, העט מען מוזן אביסל פארשטיין די סוד פון די איסור, די סוד פון די איסור פון טומאת מת, הייסט מען דארף פארשטיין באופן כללי וואס איז די ענין פון א טומאת מת, פארוואס איז א מת טמא, און נאכדעם פארשטיין וואס איז כהנים אנדערש וועגן דעם מיט סתם א איד. הגם אוודאי יעדע איד וואס רירט אן א מת ווערט טמא, דאס שטייט למעשה אסאך שפעטער נאר אין פרשת חוקת, אבער דא הייבט זיך אן פון דעם אז כהנים האבן עפעס א באזונדערע קדושה, עפעס א העכערע, מערע איידלקייט פון א נארמאלע איד, וואס ער איז זיך נישט מטמא, טאר זיך נישט מטמא זיין אפילו באופן כללי צו קיין שום מת, חוץ פון די קרובים אדער א כהן גדול, קרובים אויך נישט. דאס איז די עיקר לימוד וואס מען וויל לערנען. נאכדעם איז דא, אזוי ווי אונז האבן גערעדט שוין לעצטע וואך און די וואכן פריער, מ'דארף עומד זיין, ס'איז איינע פון די וועגן אריינצוגיין אין סתרי תורה, ענינים וואס מ'זאגט בלחישה, אריינגיין אין די פארשידענע נוסחאות וואס ס'שטייט אמירה, אמאל שטייט עפעס אזויווי א איבעריגע ווארט אמירה, מ'לערנט אין פרשת וירא, און מ'לערנט אין פרשת אחרי, און מ'לערנט דעם און דעם, ס'איז א ידיעה, ס'שטייט דאפלט אמירה, אמור אל הכהנים ואמרת אליהם, וואס איז די אמור ואמרת? און אזוי ווי אונז האבן געלערנט אלעמאל, יעדע מאל וואס עס שטייט אין די תורה עפעס א לשון דיבור וואס איז איבריג, ס'איז עפעס נאך א דיבור וואס עס שטייט נישט וואס די דיבור איז געווען, דאס איז א אנדערע וועג פון זאגן אז דא איז דא א סוד, אז דא איז דא עפעס א עפעס א זאך וואס מען דארף זיך דורכשמועסן, וואס מען דארף רעדן, וואס מען דארף הערן, אבער ס'איז נישט וואס עס שטייט בפירוש, נישט וואס עס שטייט קלאר אבוויעסלי אין די אין די טעקסט אין די אין די חומש מ'דארף עפעס אויסהערן דאס און מיט די נקודה הייבט באמת אן דער זוהר און איך וויל נאר מסביר זיין אביסל על פי על פי פשט די הייסט אנהייבן פון די פשט די פשט האט אלעמאל אזוי ווי. אונז רעדן אז ס'איז דא א איבעריגע, א איבעריגע ווארט איז עס כאילו אין דער, דא איז אזוי ווי א רמז, דאס איז א, אזוי ווי א סיין, ווייל לעולם די פשט און די, און די סוד האבן פארשידענע רילעישאנשיפס, האבן פארשידענע וועגן ווי אזוי זיי זענען זיך מתייחס איינער צו דער צווייטער. הגם בעצם די סוד איז באהאלטן, דאס הייסט, כאילו, לאמיר זאגן, מען וועט אנקוקן די פשט אזוי ווי א דרויסנדיגע צימער, און אינעווייניג איז דא א מער א באהאלטענע צימער, דאס איז דער סוד. דער סדר איז אבער אז דער סוד איז נישט אלעמאל, קיינמאל נישט, אינגאנצן באהאלטן, אין אנדערע ווערטער, ער לאזט אלעמאל איבער א צייכן, דאס הייסט א רושם, א סיין, פון אינדרויסן וואס זאגט, אזוי ווי א עראו, דא קום אריין אין די סוד, איך קען דיך נישט זאגן, אין אינדרויסנדיגע צימער קען מען נישט שרייבן, מ'קען נישט זאגן די סוד. אבער וואס דער סוד טוט אלעמאל איז ער לאזט אזוי ווי א לאך, ער לאזט אזוי ווי א צייכן אינדרויסן, וואס ווער ס'איז פארשטייט די צייכן און ווער ס'פארשטייט די רמזים, ווייסט אז דאס איז א וועג אריין, פאר דעם אסאך מאל מ'קען זען אז בעלי סוד שטעלן זיך אויף אזעלכע שאלות. וואס מען פארשטייט אז ס'איז נישט אמת'דיגע קשיא, אין אנדערע ווערטער מען קען אדורכפארן זייער שיין, מען קען דורכליינען די פשט אזוי ווי ס'איז, אבער דער סוד האט א האט א סדר אז ער לאזט צייכענעס, און אויב איינער פארשטייט די סיינס, איינער פארשטייט די קאוד, פארשטייט די צייכענעס, ווייסט ער אז דאס איז א סימן אז דא איז דא א וועג אריין אין די סוד, דאס איז אזוי ווי א א מ'האט א באהאלטענע טיר און מען לאזט אזווי א צייכן, מען לאזט עפעס א ספר אנדערש ווי ווי נארמאל, ס'נישט א נארמאלע סדר, א ספר איז ארויס פון ס'קען מאכט זיך. אבער ווער ס'ווייסט אז ס'איז נישט, ער מאכט זיך נישט, ס'איז ס'איז בכוונה אמאל, ווייסט אז דאס איז א צייכן אריין, דאס איז אזוי ווי א רמז, כאן צריך להיכנס לסוד. און די סארט זאכן זענען, זענען אזא זאך, אזוי ווי מ'קען זען שוין די מדרשים, די מדרשי חזל כאפן זיך אן אויף אזאלכע אזעלכע זאכן, הגם אפילו זיי ווייסן אוודאי אז על פי פשט קען מען עס ליינען. עס איז אלעמאל א מובן, אויך על פי פשט, אין אנדערע ווערטער, עפעס, עפעס הינקעט זיך, עפעס שטימט נישט אזוי גוט, עפעס איז דא א פלאץ, אדער אין אנדערע ווערטער, עס איז דא עפעס א פלאץ אין די פשט, זאל קענען אריינלאזן די סארט, אזוי ווי אפשר די רמב"ם'ס משל פון א תפוחי זהב במשכיות כסף איז דא אזויפיל לעכער אין די אין די משכיות כסף וואס דעקן צו די זהב און זיי ווייזן מ'קען אריינקוקן אין די זהב. און די וועג וויאזוי מ'פארשטייט עס דא, אזוי די רמב"ן איז מאריך וועגן דעם, דינגט זיך מיט פארשידענע אנדערע פשטים וואס האבן מסביר געווען וואס איז די אמור ואמרת, און די רמב"ן טענה'ט אז אמור אל הכהנים איז די טייטש פשוט רעד מיט זיי, אזוי ווי מ'זאגט דבר אל בני ישראל ודברת אליהם, וואס די ערשטע דבר מיינט נישט זאלסט עפעס זאגן, ס'מיינט גיי רעד מיט זיי און וואס זאלסטו זיי זאגן די תוכן וואס איך זאג וואס איך זאג דיר דא. און דאס דאס איז די פשט און ער ברענגט ראיות פון אנדערע פסוקים וואס מ'זעט אז דא מ'זעט ס'איז אזא נוסח אזוי רעדט מען. גיי רעד מיט אים און זאג אים כך וכך דאס איז די די טייטש. און היות ווען מ'פארשטייט די די די די הבחנה אין פשט פארשטייט מען אז אין דעם קען ליגן א סוד ס'הייסט ווען איך זאג פאר איינעם איך האב אן אינפארמעישן איך וויל דיך איבערגעבן א מעסעדזש, נישטא עפעס א מעמד בפני עצמו וואס זאגט איך רעד מיט דיך, דאס איז א אינפארמעישן אפילו א מצוה, דארפסט וויסן די מצוה, ממילא שיק איך דיך א מעסעדזש, פיר איך דיר אריבער די אינפארמאציע וואס דו דארפסט האבן וואס די מצוה איז. אבער ס'דא באמת אין יעדע מצוה, און אמאל איז עס בולט, חוץ פון דעם, חוץ פון די אינפארמאציע וואס מ'באקומט דורך די דיבור, ס'איז אריבערגעפארן אזויווי א קול, א אינפארמאציע דורך די דיבור, מ'ווייסט וואס צו טון, איז דאך דא די עצם דיבור. און די עצם דיבור, אין אנדערע ווערטער די עצם אהבה, די עצם קאנעקשאן, די עצם התחברות וואס א מענטש האט מיט גאט, אז דער אייבערשטער שיקט אים א מעסעדזש, רעד מיט דיך, משה רעדט מיט דיך, דער אייבערשטער רעדט מיט דיך. דאס איז א זאך וואס איז קודם, ס'איז מער כלליות'דיג מען קען מען זאגן לגבי די פרט פון די זאך, ס'איז קודם פאר די אינפארמעישן, ס'איז קודם פאר די תוכן וואס מען זאגט, ס'איז דאך די זאך אליינס, איך שמועס מיט דיך, אמאל האב איך א חבר, איך וויל איך וויל פארברענגען, איך וויל מרבה זיין אהבת רעים, א מצוה ואהבת לרעך כמוך, אהבת רעים, איך גיי רעדן מיט אים, וואס גיי איך רעדן וועגן? אה, נישט קיין נפקא מינה, מ'וועט רעדן וועגן די וועטער, מ'וועט רעדן וועגן פאליטיק, מ'וועט רעדן דברי תורה, אויב עס וועלן זיין תלמידי חכמים, אבער ס'איז דא עפעס א רעדן וואס איז פאר דעם, מ'גייט רעדן, מ'גייט שמועסן, מ'וועט כאפן א שמועס. וואס די שמועס איז שוין איז שוין נאך א נאך א לעוועל. און אין די אין די סארט אמור אל הכהנים בני אהרן דורך די טייטש דא איז דא אזוי ווי אהבה די אייבערשטער וויל רעדן מיט די כהנים. נישט נאר די אייבערשטער וויל רעדן מיט די כהנים עס איז דא עפעס א לעוועל עפעס א סארט אמירה עפעס א מדריגה פון חיבה עפעס א מדריגה פון אהבה וואס איז דא נאר מיט כהנים. ס'איז דא טאקע דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו ס'איז דא דבר אל בני ואל בניו ואל הלוים תדבר לאמור קדושים זאלן זיין וואס זיי דארפן טון, און די כהנים האבן עפעס ספעציעלע אמירה, דאס הייסט חוץ פון דעם וואס דא הלכות, כללים, הלכות און פרטים וואס די כהנים דארפן טון, כהן דארף זיך נישט מטמא זיין למת, זאל נישט מאכן לא יקיפו קרחה, די אלע זאכן, איז דא אזא מין מדריגה, די עצם מדריגה פון די כהנים, די עצם אהבה, וואס א כהן איז אזא סארט מענטש וואס מיט אים קען מען רעדן, וואס מיט אים רעדט זיך, מיט אים איז דא עפעס א זאך וואס הייסט אמור אל הכהנים. און אזוי פארשטיי איך די אנהייב, די זוהר עפענט מיט דעם, און די זוהר זאגט אזוי. צו געבן די צווייטע זאך וויאזוי ער זאגט אויף די וואס הייסט עס שטייט קודם אזוי אבער די צווייטע זאך וויאזוי ער זאגט איז אזוי אז איי דאס וואס ער זאגט איז אזוי די אייבערשטער איז מזהיר פאר די אידן קדושים תהיו ס'איז דא א צווייטע פסוק אין במדבר וואס ער איז מזהיר פאר די פאר די לוויים אמור אל הכהנים בני אהרן אמור אל הכהנים זאג פאר די כהנים זאג זיי אז וואס און מ'קען די וועג וויאזוי מ'טייטשט לכאו' איז אזוי זאג זיי קדושים תהיו אזוי דאס איז א המשך פון די פריערדיגע סדרה עס שטייט קדושים תהיו די סדרה ענדיגט זיך והתקדשתם והייתם קדושים און והייתם לי קדושים נאכאמאל? דאס הייסט און אזוי ווי און אזוי איז דאך אזוי זאגט דאך אין פרשת קדושים דאס הייסט וואס ווי אזוי פארשטייט מען די פרשת קדושים ס'שטייט קדושים תהיו דאס איז דא אזא מין זאך כללית ענק זאל זיין הייליג ענק זענטס הייליג דאס איז דאס איז די אמירה וואס מען רעדט מיט דיך דאס איז די אזוי ווי די אהבה וואס איז דא די קאנעקשאן וואס א איד האט מיט די אייבערשטער יעצט ווי אזוי איז מען הייליג ווי אזוי מאכט מען זיכער נישט צו פארלירן די הייליגקייט אדער אנדערע פרטים וואס זענען איינער וואס איז הייליג איז דא א וועג ווי אזוי ער פירט זיך וויאזוי פירט ער זיך? א גאנצע רשימה פון מצוות אין פרשת קדושים, אבער די ערשטע זאך דארף מען דאך הערן די מימרא קדושים תהיו, און די זעלבע זאך איז פאר כהנים, וואלט באמת לויט די זוהר וואלט געדארפט ריכטיג, ס'הייסט די וועג וואס מ'דארף עס ליינען איז אמור אל הכהנים קדושים תהיו כי אתם, ווייל ענק זענט דאך כהנים, בני אהרן, אזוי דערטייטשט די זוהר בני אהרן. טא גיב מיר דעם א מינוט. און ואמרת אליהם, וואס זאלסטו זאגן? וואס דארף מען טון אז מ'איז א קדוש, אז מ'איז א כהן, זאל מען לנפש לא יטמא און אזוי ווייטער. א נאך א וועג פון דאס פון דאס ארויסהאבן די גדולה פון דעם איז איך וועל זאגן, מ'לערנט פרשת קדושים אדער מ'לערנט פרשת אמור די מצוות פאר א כהן זעט אויס ווי אסאך מצוות לא תעשה, אסאך זאכן טוה נישט דאס, טוה נישט דאס, זיי זיך מתרחק פון דאס וואס איז טמא, פון יענץ וואס איז טמא, און די געפיל וואס וואס מענטשן האבן ביי מצוות לא תעשה, אזוי די פאקט, ס'איז א נעגעטיוו אזוי ווי מ'זאגט אויף ענגליש א נעגעטיוו קאמענדמענט יא, סאו ס'איז נעגעטיוו.

ס'הייסט פארקערט, קדושים תהיו, דאס איז א פאזיטיוו זאך, דאס איז די פאזיטיוו זאך וואס איז אזוי פאזיטיוו, ס'איז א זאך דבר חיובי, פון דעם, אלע אנדערע זאכן אזוי ווי פרטים אין דעם, די אלע לא'ס וואס קומט ארויס איז, אז איינער איז קדושים, אז איינער איז קרוב, אז איינער איז הייליג, איז דא אסאך זאכן, זאל אוודאי נזהר זיין נישט צו פארלירן זיין קדושה, אוודאי דארף זיך פירן ווי ס'פאסט פאר א קדושים תהיו, אבער עס איז אלץ מתוך מתוך אהבה, מתוך א א. התרוממות מתוך א געוואלדיגע העכערקייט, דאס איז די זוהר באופן ווען יעצט קומט מען אן צו די ענין פון טומאת מת, דאס איז ווייטער עפעס אזא ענין עפעס א שמוציגע ענין, עפעס אזא מת ס'איז טמא, מ'דארף אנטלויפן, מ'האט יא, מ'דארף דאך למעשה באגראבן די מת, סאו איינער דארף עס יא טוהן אויב ער איז א קרוב, זאל ער גיין צו די לוויה, עפעס עפעס א דיכאון, עפעס עצבות, עפעס א עפעס א מצב וואס. אין די זוהר איז נישטא אזא זאך, נישטא קיין, ס'נישטא קיין עצבות אין די זוהר, נישטא קיין דיכאון, דאס איז דאך די סימן פון פון פנימיות התורה, ס'איז מלא שמחה, יא אזוי ווי ס'גייט זיין לג בעומר, לג בעומר לויט לויט ווי מ'פייערט עס, הגם ס'איז נישט אפשר א הלכה, ס'נישט קיין מנהג אפילו, ס'איז אזוי די מציאות, און די מציאות פון וויאזוי מענטשן טוען זאכן קען ווייזן אסאך מאל אויף א סוד מער בעסער ווי די הלכה אזוי ווי די גדר. און אזוי ווי ס'דא א ידוע'דיגע סימן, פורים לג בעומר פלג, ס'הייסט, איינע פון די מערסטע לעבעדיגסטע טעג אין די אידישע קאלענדער איז די לג בעומר. און דאס איז מורא'דיג מכוון, דאס הייסט די די פנימיות התורה האט א טבע אז ס'איז מורא'דיג מורא'דיג פרייליך, ס'איז ס'איז אלעמאל אזוי, ס'איז מורא'דיג ס'האט א מורא'דיגע פאזיטיוויטי, ס'איז מורא'דיג פאזיטיוו, ס'איז מורא'דיג לעבעדיג. הגם אז נגלה איז אוודאי אויכעט לעבעדיג, און שבועות איז אויכעט לעבעדיג, אבער אז מ'טראכט פון דעם, דאס איז אפילו די זאכן וואס זענען אזוי ווי על כל פשעים תכסה אהבה, אפילו זאכן וואס זענען נזהר זיין פון חטא, יראה, ס'אלץ ווערט

אין דעם אין דעם אליינס איז דא נאך פרטים נאך פרטים דאס הייסט עס זאגט בני אמור אל הכהנים בני אהרן און דאס איז נאך א זאך וואס רש י איז שוין עומד וואס הייסט בני אהרן אפשר מיינט עס צו זאגן לא בנות אהרן אבער ס'איז דאך איבעריג יעדער איינער ווייסט אז כהנים זענען בני אהרן און ווער ס'קוקט אין רמב ן זעט געווענליך שרייבט נישט אזוי געווענליך שטייט פארקערט געווענליך שטייט אויב מען וויל זאגן בני אהרן, אויב מען וויל זאגן אז די הגדרה דא איז בני אהרן, שטייט בני אהרן הכהנים, אדער סתם בני אהרן, אהרן ואל בניו. הכהנים, אז מען זאגט שוין כהנים ווייסט מען דאך שוין ווער זענען די כהנים, די בני אהרן. איז דער טייטש, זאגט דער זוהר, עס דארף שטיין בני אהרן ולא בני לוי, דאס הייסט, מען וואלט געקענט זאגן, א כהן ווען מען איז שוין יא א כהן, וואס מיינט נאר די מדריגה פון כהונה ווען מען איז שוין יא א כהן דארף מען וויסן וואס דאס איז ריכטיג די מדריגה מען זאל נישט טועה זיין, שטייט הכהנים יא אבער סתם ווייסטו שוין וואס א כהן איז אבער דו ווייסט נאך נישט, איך דארף דיר מדגיש זיין נאך א חלק אין די עצם מדריגה פון די כהן נישט אין די הלכה, הלכה וועט מען לערנען נאכדעם, אבער די עצם מדריגה פון די כהן איז דא א זאך וואס הייסט א כהנא א כהן דארף זיין בן אהרן. וואס הייסט בין אהרן? אזוי ווי יעדע איינער ווייסט זאגט דער זוהר אז אהרן הכהן איז געווען אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה און דער זוהר איז מסביר אוודאי ווען מען זאגט אהרן איז אוהב שלום ורודף שלום מיינט עס סיי למטה ער האט זיך טאקע עוסק געווען מאכן זיכער אז אידן לעבן בשלום ובאחווה. צווישן זיך, און סיי איז מען מכניס שלום בפמליא של מעלה, עס הייסט די יחוד פון קודשא בריך הוא ושכינתיה, אבער דאס איז די פנימיות פון די אלע שלום, די פנימיות פון די אנדערע גאנצע אהבה, דאס איז געווען אהרן הכהן'ס זאך, דורך דעם וואס ער האט געטון בפועל ממש אין עולם הזה, געמאכט שלום בית, געמאכט מענטשן זאלן זיך ליב האבן איינער די צווייטע, מיט דעם איז ער אויך געמאכט אז די שכינה זאל זיך ליב האבן מיט קודשא בריך הוא, געמאכט אז. זאל זיין א שלום בפמליא של מעלה, דאס איז די עבודה פון א כהן, א כהן דארף זיין בני אהרן, מען דארף נזהר זיין, אזוי ווי די גמרא זאגט, ס'דא בני אהרן דלא עבדי עובדא דאהרן, ס'דא איינער וואס ער טוט עובדא דאהרן, דאס איז די אמת'ע בני אהרן, דאס הייסט אויב א כהן איז נישט א בן אהרן, ער איז נאר א בן לוי, און לוי איז מרמז אויף גבורה, לוי לוי איז מרמז אויף צווייטע צד פון דעם, אוודאי דארף מען האבן לויים אויכעט, אבער די כהן'ס עבודה איז נישט צו זיין די לוי, די כהן'ס עבודה איז צו זיין דער כהן, איז צו זיין איש החסד, צו זיין אוהב שלום ורודף שלום, דארף זיין בן אהרן, און דאס איז זיך צו דערמאנען. נאכאמאל מדגיש זיין די ענין פון די כהן אז די ענין פון די כהן דארף זיין בני אהרן. אין די זוהר איז נאך א דריטע נקודה וואס די זוהר זאגט אין דעם מען קאנעקט עס צו די פריערדיגע פרשה און עס איז זייער אינטערעסאנט וויאזוי די זוהר לערנט אפ די סדר הפרשיות די פריערדיגע פרשה ענדיגט זיך ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני מות יומתו, און וואס הייסט אוב או ידעוני, ווייסט יעדער איינער אוב או ידעוני זענען די פארשידענע וועגן פון זיך מקשר זיין מיט מתים, פארשידענע וועגן פון פון רעדן מיט די רוח פון א מת אדער פון א און אזוי ווייטער, וואס מען טאר דאס נישט טון, אזא סארט כישוף, א סארט דורש אל המתים שטייט אן אנדערע מאל וואס איז ענליך צו דעם, אבער אוב או ידעוני איז נאך אזא סארט וועג, אזוי מ'האט מעלה געווען באוב שמואל און אזוי ווייטער. און און און עס זאגט די זוהר. פון דעם קען מען פארשטיין אז די זוהר וויל טראכטן אזוי און וועט אנקומען פון דעם צו טראכטן וואס די זוהר פארשטייט די ענין פון טומאת מת. פון דעם קען מען פארשטיין אז די ענין פון טומאת מת, דאס וואס א כהן טאר זיך נישט בכלל מטמא זיין צו א מת, איז אזוי ווי א המשך פון דעם וואס א יעדער איד טאר נישט מאכן קיין אוב או ידעוני. דאס הייסט מען טאר זיך נישט מקשר זיין מיט א מת אין א נישט די ריכטיגע וועג, אין די אופן פון אוב או ידעוני, דאס טאר קיינער נישט טון. אויב דו ביסט א כהן, זאלסטו בכלל זיך נישט מטמא זיין צו א מת. אבער אוב וידעוני איז עפעס לויט ווי א ענף אדער א קשר מיט טומאת מת אדער מ'קען זאגן מיט טומאת מת איז א קשר פון אוב איז א ענף פון אוב וידעוני דאס איז זייער אינטערעסאנטע וועג פון טראכטן וועגן די ענין פון טומאת מת אז אנדערע ווערטער איז מ'קען פארשטיין ס'איז אזוי ווי מער ספיריטשול מ'האט צוטוהן מיט די רוח פון די מת אזוי ווי א אוב וויל זיך מקשר זיין מיט די רוח פון די מת. טאר נישט זיך מטמא זיין צו א מת, ס'איז דא ס'איז דא א וועג, צדיקים במיתתם קרויים חיים אבער טאר זיך נישט מטמא זיין מיט די רוח פון די מת, און וועגן דעם טאר א כהן בכלל נישט כל נפשות מת לא יבוא. יעצט וואס איז טאקע די וואס איז טאקע די די ענין פון טומאת מת? רבי יהודה פתח, רבי יהודה האט געעפנט מיט א פסוק מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. דאס איז די פסוק וואס רבי יהודה האט געטראפן צו עפענען מיט דעם די ענין פון אמור לכהנים און פון טומאת מת. און איך זע די מפרשים דא מוטשען זיך אביסל ווי אזוי קומט אריין די פסוק. און רבי יהודה דרש'נט, רבי יהודה דרש'נט זיין דרשה לכאורה אויפן פסוק איז מורא'דיג פשוט. דאס הייסט ס'איז געוואלדיג. ס'איז א געוואלדיגע פסוק. דאס איז א סארט פסוק וואס די זוהר. האט ליב, כסדר, וואס זאגט די פסוק, ווי גרויס איז דיין טוב, ווי גרויס, ווי געוואלדיג, ווי מה רב, ווי פיל, ווי גרויס, ווי טיף איז דיין טוב, וואס דאס דיין טוב, דער אייבערשטער האט אזא מידה וואס הייסט טוב, אזא מין גילוי וואס הייסט טוב, וירא אלהים את האור כי טוב, אשר צפנת ליראיך, האסט דאס באהאלטן פאר דיינע יראים. אין אנדערע ווערטער, דער פסוק גיבט ארויס די התפעלות פון די טובך אשר צפנת, וואס איז באהאלטן, מען דארף עס, מען דארף עס מפרש זיין, מען דארף זאגן מה רב טובך, ווייל געווענליך זעט עס נישט אויס. דאס זאגט אזוי, דאס הייסט דאך די אור הגנוז, אזוי ווי אונז לערנען אשר צפנת ליראיך, וירא אלהים את האור כי טוב, האט דאס גונז געווען לצדיקים לעתיד לבוא, דארף מען זיין א צדיק, דארף מען קענען עומד זיין אויף די אשר צפנת ליראיך, און וואס דאס די פעלת לחוסים בך, פאר די וואס גייען עס באקומען, די צדיקים לעתיד לבוא, נגד בני אדם, וויבאלד די רשעים ראה שאין העולם הרשעים כדאי לו, ס'איז ווי ס'שטייט א פסוק אין איוב וימנע מרשעים אורם, איז עס נגד בני אדם, קעגן די אנדערע בני אדם, וואס זיי וואלטן זיך אנגעכאפט צו די אור נישט ריכטיג, האט מען עס דארף באהאלטן, דאס איז די פסוק וואס ער עפענט מיט, נאכדעם זאגט ער אזוי, תא חזי, הייבט ער אן צו זאגן ווי אזוי עס געשעהט ווען א מענטש שטארבט, וואס איז די סדר וואס געשעהט ווען א מענטש שטארבט. זאגט די זוהר, זאגט רבי יהודה לכאורה ווייטער, אז א מענטש שטארבט, קומען צו אים דריי מלאכים, דריי שליחים וואס ווי א בית דין של מעלה, און ער זעהט דעמאלטס וואס א מענטש קען נישט זעהן בחייו, אזוי ווי עס שטייט כי לא יראני האדם וחי בשעת מיתתן רואים, שטייט אין אדם מת עד שרואה פני השכינה, די זוהר ברענגט דא אויך. מענטש זעהט די שכינה, און די שכינה קומט אויכעט מיט א מלאך המוות, און דער מלאך המוות נעמט זיין שווערד און ער נעמט די גוף פון די מענטש, און די שכינה נעמט די נשמה פון די מענטש. זאגט די זוהר, א מענטש שטארבט נישט ביז ער זעהט די שכינה, מגו סגיאות תיאובתא דשכינתא דנפשא בשכינתא נפקת לקבלא. באמת, מצד די נשמה, א יעדע איד וואס ער שטארבט, שטארבט ער מתוך תשוקת אהבת השם. מתוך תשוקת אהבת השכינה, הייסט אז זיין גאנצע לעבן מוטשעט זיך א איד, אזוי ווי ר' שמעון זאגט אין די אידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו, ווען קען איך זעהן מתי אבוא ואראה פני אלהים, קומט איין רגע וואס ער זעהט עס, בשעת מיתתם רואים, און מתוך אזא תשוקות, אזא אזא דביקות, וויל ער שוין נישט לעבן אין די גוף, גייט די נשמה ארויס, ווערט די נשמה נכלל אין די שכינה. יעצט האבן אונז. דא א מורא'דיגע אינטערעסאנטע מעמד. דאס הייסט מצד האחד, מצד הנשמה וואלט מען געזאגט. אז די מעמד ההסתלקות איז די גרעסטע דביקות וואס קען זיין, די גרעסטע יחוד, גרעסטע יחוד וואס א איד טוט ווען ער, אין זיין לעבן, איז ווען ער שטארבט. דער רבי ר' בינעם צו די איד הקדוש, זעהן אויפן געלעגן געשטארבן, שכיב מרע, זיין ווייב האט אנגעהויבן צו וויינען, האט ער געזאגט וואס הייסט, איך לערן זיך צו מאכן דער יחוד, שוין א גאנץ לעבן וואס איך חזר, איך פרעקטיס, וויאזוי צו מאכן דער יחוד וואס א מענטש מאכט ווען ער שטארבט, אנגעקומען צו דעם. אבער מצד שני, מיתה איז דאך א שלעכטע זאך, מיתה איז דאך טייטש די מלאך המוות, מיתה איז דאך טייטש. איז די כח הרע, די כח החרבן, די כח הדין, איז שולט אויף א מענטש, ווייל א מענטש וויל לעבן, א מענטש וויל נישט שטארבן. פארדעם זעט מיך אויס אז מען דארף דא פארשטיין, דא איז דא א מורא'דיגע אינטערעסאנטע קאנעקשאן, א דואליטי, צוויי זאכן וואס געשעהן בבת אחת, מען דארף עס ריכטיג עומד זיין, ס'איז דא א אור הגנוז, וואס הייסט די אור הגנוז? לכאורה ווען א מענטש שטארבט איז עס א מורא'דיגע. צער, סיי פאר אים סיי פאר יעדן ארום. אבער מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, באהאלטענעהייט. קיינער זעט דאס נישט, דער וואס שטייט דארט זעט אפשר די מלאך המוות על פי רוב, אמאל קען עס זיין אזוי ווי רבי שמעון וואס מען זעט די די שכינה, מען זעט א פייער. אבער למעשה איז עס איז פאר פאר אינדרויסן, פאר די חלק הגוף. וויפיל ס'איז מיר מער ניכר אין עולם אזוי געווענליך איז דאס א ענין פון פון צער, ס'איז א ענין פון טומאה, אין אנדערע ווערטער, א ענין פון אז די כח הרע האט זיך מתגבר געווען אויף די כח הטוב, ער האט גענומען די נשמה, ער האט גענומען אוועקגענומען די נשמה פון די גוף, און ער האט באקומען די גוף, דאס איז די ווארט ווי אזוי די זוהר לערנט עס, די מלאך המוות באקומט די גוף, די נשמה באקומט ער נישט, חס ושלום, די מלאך המוות איז נישט שולט אויף א אידישע נשמה, נישטא אזא זאך אז מלאך המוות זאל שולט זיין אויף א נשמה, מלאך המוות איז שולט אויף די גוף. אבער ווען די נשמה איז אנטלאפן פון די גוף, כאפט ער אוועק די גוף כאילו. איז וועגן דעם מצד ההלכה, מצד המציאות, העולם, מצד החיצוניות, איז אוודאי א מת מטמא. מת איז מטמא, איז די מסביר די זוהר. ס'דא אבער א אז די סיבה פארוואס א מת איז מטמא איז ווייל די רוח הטומאה, רוח הטומאה באופן כללי, האט נישט קיין גוף. און ער דארף אנקומען צו א גוף. צו זיך קענען לעבן, צו קענען אזוי איז די סדר. און זאגט די זוהר אז א אידישע גוף קען געבן עפעס פאר די פאר די חיצוניות'דיגע רוח, אין אנדערע ווערטער כאילו די אוב וידעוני רוח וואס מ'וויל למשל טראכטן, ער איז נידריגער פון די טויטע גוף פון א איד. כאפן די ווארט פון טומאת מת, דאס הייסט די זוהר קוקט אויף טומאת מת אפפעזיט, מ'קען, ס'איז ממש אזוי ווי א געוואלדיגע זאך, טומאת מת איז די טייטש אז וויבאלד א אידישע גוף איז שטייט העכער פון די נשמה פון די מלאכים, פון די מלאכים, מלאכים הטומאה, מלאכי הטומאה לפחות, ווייל די די מלאכים, די שלעכטע מלאכים, די שלעכטע רוחות. זיי דארפן ווילן דאך האבן עפעס א יניקה אזוי ווי עס זענען פערעזייטס זיי דארפן האבן ערגעץ פון ווי צו יונק זיין חיות און ווי טרעפן זיי עס אין א טויטע אידישע גוף ווען א אידישע גוף לעבט ווען א גוף לעבט אוודאי קען ער נישט ס'איז דא א נשמה א נשמה נעמט שוין יענע פלאץ גוף אבער ווען עס איז טויט קומט ער כאפט זיך אן די ענין אויף די גוף און דאס איז וואס מאכט די גורם די טומאת מת סאיז סיי די גוף אליינס כאילו ער איז טמא אבער בעיקר די עיקר טומאת מת איז פון די רוחות וואס זיי כאפן זיך אן אין די גוף נאכדעם וואס ער איז טויט דאס איז די שורש פון טומאת מת און וואס דארף מען וואס דארף מען טון וואס איז די וועג וואס דארף מען טון? אנטלויפן מיט טומאת מת? וואס למעשה טוט מען ווען א מענטש שטארבט? גייט די זוהר אריין אין די ענין פון די מצות קבורה. און באמת ס'איז דא א משנה אין ידיים וואס מ'קען מ'קען עומד טראכטן סתם א חקירה און מאכן פארשן צו ס'איז די אמת'דיגע סיבה אדער נישט. אבער די משנה רעדט וועגן דעם זאגט די משנה לפי חיבתן היא טומאתן. אז למשל א גוף פון א מענטש פון יוחנן כהן גדול איז מטמא, אבער א גוף פון א חמור איז נישט מטמא, וואס איז די פשט? לפי חיבתן היא טומאתן, און די משנה פירט אויס כדי שלא יעשה אדם עצמות אביו תרוודות, ווען א מענטש איז, ווען א גוף וואלט געווען טהור וואלט מען גענוצט, וואלט מען מזלזל געווען אין די גוף, וואלט מען געמאכט פון אים א לעפל, פון די ביין פון זיין טאטע, איך ווייס איך האב עפעס אזוי, און כאילו איז דאס איינע פון די סיבות אפשר, א טעם פון טומאת מת. הגם דאס איז אפשר נאר לשיטתן פון די צדוקים דארט, אבער אזוי איז משמע אז איינע פון די ענינים פון טומאת מת איז כדי מען זאל באגראבן די גוף. דאס הייסט לכאורה איז משמע לערן איך אזוי די זוהר, באגראבן די גוף איז דאס איז די היכי תמצי וואס מען דארף טון זאל די טומאת מת זיין נישט איך דריי זיך ארום א מת אז איך מאך דיך טמא, א פלאץ א בית הקברות מען באגראבט די גוף אוודאי דארט בלייבט טמא אבער דאס איז דאס איז די מעשה וואס מען דארף טון מען דארף באגראבן די מת מען דארף אים באהאלטן און לכאורה דאס איז א גופא.

אבער אזוי ווי געוואלדיג די אור איז דאך דא אויך א מלאך המוות וואס האט געוואלט געוואלט נהנה זיין ראה שאין העולם רשעים כדאי די אייבערשטער האט געזען די רשעים וואס זענען נישט כדאי להשתמש זיין אין די אין די געוואלדיגע אור דארף מען עס באהאלטן איז דא א דין פון טומאת מת און איז דא א דין פון קבורת המת די קבורת המת ווען מען באגראבט א אידישע א מת איז די טייטש אזוי ווי א חזרה אויף די מעשה פון א חזרה פון די מעשה פון באהאלטן די אור הגנוז. כדי אז די טומאה זאל נישט יונק זיין, כדי אז ס'זאל נישט זיין קיין נישט ריכטיגע פשט אין דעם, דארף מען עס באהאלטן, דארף מען אריינלייגן די מת אין די, אין די, באהאלטן די מת, באגראבן די מת. און מ'דארף זיך מתרחק זיין פון אים, אין אנדערע ווערטער מ'דארף עס נעמען ריכטיג, נישט לאזן די די מת. און די זוהר איז מסביר אז דאס איז באמת די סיבה, און די זוהר לייגט אראפ, די רמ"ק מאכט א ליסט, פיר סיבות באמת פארוואס. ס'דא א איסור לא תלין נבלתו על העץ, אבער די איסור איז בעיקר אויף הרוגי בית דין, וואס מ'זאל זיי נישט, מ'זאל כי קללת אלהים תלוי שטייט, אבער אזוי לערנט מען עס דאך, ס'דא א דין כללי פאר יעדע מת לא תלין נבלתו על העץ, ס'איז דא פיר סיבות, איין סיבה איז מצד הקדושה, מצד השכינה, דאס הייסט א יעדע ג א גוף איז דאך א צלם אלהים, און ס'בלייבט מבוזה, איז נישט, איז קללת אלהים תלוי, מ'דארף עס באגראבן, דאס הייסט עס זאל זיין דרך כבוד פאר די פאר די צלם אלוקים, דאס איז לכאורה איינע פון די שרשים פון טומאת מת, אז ס'איז מכבד צו זיין די צלם אלהים, נישט לאזן עס זאל ווערן פארפוילט דארט אין די לופט ווי יעדער איינער זאל עס אנרירן. צווייטע טעם איז די זוהר איז די זוהר מסביר, זייער אינטערעסאנטע טעם, זאגט די זוהר אמאל דא א מענטש וואס דארף מגולגל ווערן, זאגט די זוהר מען קען אבער נישט מגולגל ווערן פאר מען ווערט באגראבן, און די זוהר זאגט ס'איז א משל אזוי ווי א מענטש האט געהאט א ווייב און די ווייב איז געשטארבן, מען האט נישט חתונה מיט א צווייטע ווייב פאר מען האט באגראבן די ערשטע ווייב, ס'ארבעט נישט אזוי, ס'נישט קיין דרך ארץ, ס'נישט קיין מענטשליכקייט, קודם דארף מען אוועק לייגן די ערשטע גוף, שפעטער קען די נשמה גיין אין א נייע גוף, קען זיך מתחדש זיין אין א נייע גוף, אין א נייע גלגול, און אויב מען איז מעכב די קבורה איז כאילו. ווייטער דאס איז א חלק פון די ענין פון טומאת מת, אויב מען איז מעכב די קבורה, אז דו האלטסט אפ די סדר, איז נישט נישט מענטשליך, האלטסט אפ די סדר, מען דארף אוועק לייגן איין גוף, דאך זאגט די זוהר אין דעם דאס איז אזוי ווי לכאורה אזוי ווי א צד עונש א צד גבורה, אין דעם אליינס איז דא א צד א אנדערע צד, זאגט די זוהר כדי א מענטש זאל גיין אין עולם העליון דארף ער האבן א סארט גוף. זיי וועלן זען יעדע זאך אמת'דיג האט א נשמה און א גוף לפי ערכו, ס'איז דא אזא סארט גוף, ס'הייסט א גוף, א העכערע גוף, א גוף, דער אריזל רופט עס א גוף פון חשמל, און דאס די גוף קען די, מיט די גוף קען די נשמה גיין אין גן עדן, און די זעלבע זאך דארף דאך קודם ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, און ווי דארף מען, קען דאך נישט לאזן סטאק אזוי ווי אין די לופט די גוף, דארף עס דאך באגראבן, אוועק לייגן די ערשטע גוף. טוט זיך אויס די ערשטע גוף, טוט אן די נשמה די נייע גוף, די גוף פון גן עדן, די חלוקא דרבנן רופט עס די זוהר און די אריז"ל. אונז ווייטער דארף מען באגראבן כדי ס'זאל אנקומען צו די צו די צו די סטעפ. און די דריטע אדער די פערדע זאך איז די ענין פון אז די טומאה זאל זיך נישט אנכאפן אין דעם וויבאלד אז דא איז דאס אלץ האט צוטון מיט די זעלבע מיט די זעלבע סארט וועג פון קוקן אז ס'דא א מת ס'איז דא אין דעם א געוואלדיגע העכערע זאך ס'דא א נשמה ס'דא א א נשמה וואס ווערט נדבק אין די שכינה אבער די די חיצונים טאר נישט טאר נישט אנכאפן אין דעם יעצט א כהן דאס איז די די המשך פון די ענין פון די פון די

באגראבן, טיף באהאלטן, מ'דארף אריינגיין אין א עולם הפנימי עס צו פארשטיין, מ'דארף האבן א ריכטיגע וועג, נישט אוב ידעוני וואס מ'געבט עס ארויס אינדרויסן, ס'איז אוב, ס'איז ידעוני, ס'דארף זיין באגראבן, ס'דארף זיין, און דאס איז נאך א טייטש ווי אזוי ער קומט אן צו דעם, רבי יצחק אומר אמור אל הכהנים בלחישו, ווי אזוי ער האט נאך א וועג פון טייטשן אלעמאל אמירה וואס איז נאך א וועג פון זאגן וואס איך האב געזאגט ביים אנהייב אז אמירה איז טייטש אז ס'איז דא עפעס א פנימיות'דיגע ענין, עפעס א כלליות'דיגע ענין, אמירה ס'הייסט בלחישו, ס'הייסט. ס'איז דא דיבור, דיבור הייסט גערעדט, מ'האט גערעדט בקול, ס'דא שירה, ס'איז נאך א גרעסערע דיבור, מ'שרייט, מ'זינגט בקול, דאס איז באופן כללי די ענין פון די לוויים, זיי זינגען, ס'איז אזוי ווי יין, מ'גייט מ'טרינקט אין שירה נאמרת אלא על היין, מ'מאכט אסאך נויז, דאס הייסט דיבור, און אמירה, ווען מ'זאגט אמירה קען אמאל זיין אפילו א מחשבה, אמירה, דאס איז בלחישו, אמירה מיינט מ'זאגט שטילערהייט, שטילערהייט, זאג פאר די כהנים שטילערהייט, וואס זאלסטו זאגן שטילערהייט, אז זיי זאלן בלייבן שטיל.

און דאס איז די און דאס איז וואס אונז לערנען אין די ענין פון טומאת מת פון די זוהר, איך האף אז מען האט פארשטאנען מער ווייניגער וואס גייט דא פאר.